בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף קי"ד, מיר הייבן אן דף קי"ד עמוד א' ביי די משנה אינמיטן פון די עמוד, זאגט די הייליגע משנה, נטלו מוכסין את חמורו ונתנו לו חמור אחר, פשט דא רעדט מען ווייטער פון מוכסין וואס זענען גזלנים, איז דער מוכס האט צוגענומען פון איינעם א חמור, אבער האט רחמנות געהאט אויף אים, האט אים געגעבן א צווייטע חמור, יעצט דער צווייטע חמור, פשטות, באלאנגט פאר איינעם אנדערש וואס דער מוכס האט באגזלט, איז פשט אז דער מוכס האט גענומען א חמור וואס ער האט באגזלט און ער האט עס געגעבן פאר א איד. אדער, נאט לי ליסטים עס כסיסוי ונתני לו כסות אחרת, גנבים האבן בא'גנב'עט איינעם, צוגענומען זיינע בגדים, מ'האט אים געגעבן א צווייטן בגד, יעצט דער צווייטער בגד האט אמאל באלאנגט פאר איינער אנדערש וואס די ליסטים האבן בא'גנב'עט, זאגט די משנה, הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהן, פשט, דער מענטש קען האלטן די חמור, קען האלטן די בגד, ווייל ס'איז זיכער אז דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען, איז פשט אז ס'געווען דא יאוש ושינוי רשות איז קען ער דאס האלטן. זאגט די משנה יעצט ווייטער, המציל מן הנהר, איינער זעט דעם חבר'ס א זאך דערטרינקט זיך אין א טייך און ער ראטעוועט עס, או מן הגייס, אדער מיליטער האבן עס צוגעכאפט און איינער האט עס געראטעוועט, או מן הליסטין, אדער פון רויבערס, איז אם נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלו, טאמער די באלעבאס האט זיך מייאש געווען איז עס זיינס, און אז נישט נישט. יעצט לכאורה איז דאס ממש א סתירה מיט וואס מ'האט געזען אין די רישא, אין די רישא האט מען געזען מפני שהבעלים מתייאשין מהן אז ס'איז זיכער די באלעבאס האט זיך מייאש געווען, דא זאגט די משנה אז טאמער די באלעבאס האט זיך מייאש געווען דעמאלטס קען מען עס האלטן, איז משמע אז סתמא האט זיך די באלעבאס נישט מייאש געווען, עמיר זען די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם. זאגט די משנה ווייטער אז פונקט ווי ווען איינער ראטעוועט יענעמ'ס א זאך, און דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען קען ער דאס האלטן, איז וכן נחיל של דבורים, די זעלבע זאך איז ביי א נחיל של דבורים, דבורים דאס איז בינען, איז בינען גייען איבעראל צוזאמען, איז דא אמאל א מענטש האט א כוורת ביי זיך אין חצר וואס דארט איז דא בינען און אלע בינען האבן אפגעפיצט, זענען אוועק געפלויגן, איז א א צווייטע מענטש האט געטראפן די אלע בינען, איז אם נתייאשו טאמער דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען הרי אלו שלו קען עס יענער האלטן. מ'וועט זען אין די גמרא וואס די חידוש, לכאורה די משנה חזר'ט זיך דא איבער. זאגט די משנה ווייטער, אמר רבי יוחנן בן ברוקה, נאמנת אשה או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה, פשט טאמער א אשה אדער א קטן האבן געזען די פאק בינען, און זיי זאגן, אונז האבן געזען עס ארויס פון יענעמ'ס פעלד, איז גלייבט מען זיי, און ממילא באלאנגט עס טאקע פאר יענער וואס פון זיין פעלד איז עס ארויסגעקומען, און ממילא, ומהלך בתוך שדה חברו להציל את נחילו מעג דער מענטש גיין, אפילו צו יענעם אין חצר אריין צו ראטעווען זיינע בינען, אבער ואם הזיק משלם מה שהזיק, ער מעג אריינגיין צו יענעם אין חצר אבער טאמער ער איז מזיק עפעס דארט דארף ער באצאלן, אבל אבער זאגט די משנה לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים, פשט, וואס איז טאמער א מענטש זיין בינען זענען אנטלאפן און מ'האט עס געטראפן אויף א צווייג ביי יענעם אין פעלד, איז גיין יעצט קלויבן איין בין נאכן צווייטן איז זייער שווער, אסאך גרינגער אז מ'שניידט אפ די צווייג, און ער טראגט די גאנצע צווייג צוריק צו זיך אין רשות אריין. זאגט די משנה מען טאר דאס נישט טון, מען טאר נישט אפשניידן די צווייג און זאגן כ'וועל שוין שפעטער באצאלן, דאס איז נישט קיין פאטענט. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, קריגט זיך און ער זאגט אף קוצץ ונותן את הדמים מען מעג דאס יא טון. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, מען האט געזען די משנה אז נטלו מוכסין את חמורו ונתנו לו חמור אחר, אז טאמער א מוכס האט געגעבן פאר איינעם א חמור אדער ליסטים האט געגעבן פאר איינעם א כסות, איז הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשים מהן קען מען עס האלטן, ווייל ס'איז זיכער די בעלעבאס האט זיך מייאש געווען און ממילא געווען דא ייאוש מיט שינוי רשות. איז ברענגט אונז די גמרא א ברייתא וואס קריגט זיך אויף די משנה. תנא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אז אם נטל, מחזיר לבעלים הראשונים. פשט טאמער איינער האט עס גענומען, איינער האט גענומען דעם חמור פונעם מוכס אדער דעם כסות פונעם ליסטים, דארף ער דאס צוריק געבן צו די ארגינעלע בעלעבאס ער טאר דאס נישט האלטן. זאגט די גמרא פארוואס? ווייל קסבר, דער תנא פון די ברייתא האלט, אז ייאוש כדי לא קנה, ומעיקרא באיסורא אתא לידיה. פשט, די תנא פון די ברייתא האלט אז ייאוש מיט שינוי רשות העלפט נישט, פארוואס העלפט עס נישט איז ער מסביר, ווייל באיסורא אתא לידיה, פשט, היות וואס די מוכס אדער די ליסטים וויאזוי האבן זיי געקריגן די חמור וויאזוי האבן זיי געקריגן די כסות, בגזילה, ס'איז געקומען צו זיי באיסורא, איז אפילו טאקע יעצט געבן זיי עס פאר א צווייטן און יעצט איז דא שינוי רשות, איז שינוי רשות העלפט נישט ווייל ווי נישט ווי ס'איז אנגעקומען צום צווייטן דורך דער ערשטער וואס דער ערשטער האט עס געקריגן באיסור איז פשט די תנא פון די ברייתא האלט ס'העלפט נישט ייאוש מיט שינוי רשות ואיכא דאמרי איז דא וואס זאגן ניין אז די ברייתא האלט פונקט ווי אונזער משנה אז די ברייתא זאגט סך הכל אז אם בא להחזיר יחזיר לבעלים הראשונים אז טאמער מ'וויל קען מען דאס צוריק געבן פשט מ'מוז נישט אז מ'וויל קען מען פארוואס מאי טעמא ווייל ייאוש כדי קנה אוודאי ייאוש מיט שינוי רשות העלפט יא אבער מיהו אי אמר טאמער א מענטש זאגט אי אפשי בממון שאינו שלי איך וויל נישט, עפעס איז נישט מיינס, דעמאלטס מחזיר לבעלים הראשונים, מעג ער דאס צוריק געבן, דאס סך הכל זאגט די ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשים מהן, אז די מענטש מעג האלטן די חמור, מעג האלטן די כסות, ווייל די באלעבאס האט זיך זיכער מייאש געווען. זאגט די גמרא, אמר רב אשי, זאגט רב אשי, לא שנו אלא ליסטים עובד כוכבים, דאס איז נאר ביי א גוי וואס האט בא'גנב'עט, דארט זאגט מען די באלעבאס האט זיך זיכער מייאש געווען. אבל ליסטים ישראל, אבער א איד וואס האט געגנב'עט, לא, דארט זאגט מען נישט די באלעבאס האט זיך מייאש געווען פארוואס, ווייל סבר דער באלעבאס טראכט צו זיך למחר נקיטנא ליה בדינא, מארגן וועל איך גיין מיט אים אין דין תורה אריין און כ'וועל עס צוריק קריגן, איז דארט זאגט מען נישט מסתמא אז די באלעבאס האט זיך מייאש געווען. מתקיף לה רב יוסף, פרעגט אבער רב יוסף אדרבה, איפכא מסתברא פונקט פארקערט איז די סברה, עובדי כוכבים דדייני בגיתי, לא מייאש. א גוי וואס א גוי רופט מען נישט אין בית דין א גוי רופט מען אין בית משפט וואס א בית משפט אזוי פירן זיי זייער משפטים מיט א גאות און ווי רש"י זאגט צוויי נקודות קודם כל זיי פסק'ענען אפילו אן עדים אויכעט און חוץ פון דעם ווען א בית משפט פסק'נט קענען זיי אויכעט אויספירן ס'דא א פאליציי ס'דא א חוק זיי קענען עפעס טון דערוועגן איז דארט פארוואס זאל זיך די בעל הבית מייאש זיין ער ווייסט אז ער קען רופן דעם גוי אין בית משפט אבער ישראל ס'קומט צו א איד כיוון דאמרי מימר וואס קען גיין וואס קען זיין מיט א איד מ'קען אים רופן דין תורה וואס קען בית דין טוהן בית דין קען סך הכל זאגן אז דארפסט צוריק געבן אבער מער פון דעם קענען זיי נישט טוהן זיי קענען נישט צווינגען אזוי זאגט רש"י איין פשט א צווייטע פשט זאגט רש"י אז כיוון דאמרי מי יימר פשט אז מען וועט גיין אין דין תורה וועט בית דין זאגן ווער זאגט פשט האסט עדים בית דין וועט גובה עדות זיין איז דארט איז מייאש דארט איז זיך די איד מייאש און במילא אלא אי איתמר אסיפא איתמר זאגט טאקע די גמרא אז רב אשי האט געזאגט טאקע פונקט פארקערט אז רב אשי איז ארויף געגאנגען אויף די סיפא פון אונזער משנה

כיוון דאמרי מימר מייאש, פשט זאגט רב אשי אז ס'דא א חילוק צווישן א גנב א גוי און א גנב א איד, ביי א גנב א איד דארט איז זיכער די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, און די ריישא פון די משנה רעדט זיך טאקע פון א גנב א איד און פארדעם זאגט די משנה מפני שהבעלים מתייאשין מהן ס'איז זיכער אז די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, ווייטער ביי א גנב א גוי איז נישט זיכער די בעל הבית האט זיך מייאש געווען, ווייל די בעל הבית ווייסט אז ער קען אים רופן אין בית משפט, איז טאקע די סיפא רעדט זיך פון א גנב א גוי, און פאר דעם שטייט אין די סיפא אם נתייאשו הרי אלו שלו, מען דארף בודק זיין צו די בעל הבית האט זיך מייאש געווען צו נישט ווייל מן הסתם האט ער זיך נישט מייאש געווען. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, און למעשה וויאזוי די גמרא דא וואס מען גייט דא זען פארבינדט זיך מיט די מימרא וואס מען האט דא געזען פון רב אשי אז ס'דא א חילוק צווישן א גנב א איד און א גנב א גוי, עמיר זעהן סוף פון דעם שטיקל, אבער אדערווייל איז דאס א נייע שטיקל, תנן התם, מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין כלים, מיר האבן שוין געזעהן די משנה, עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן, פשט א שטיקל לעדער, טאמער מען האט עס נישט באארבעט, מען האט גארנישט געמאכט פון דעם, איז סתם א שטיקל לעדער איז נישט מקבל קיין טומאה, נאר טאמער מען האט געמאכט פון דעם עפעס, ס'הייסט שוין א כלי, מען האט געמאכט פון דעם א שיך למשל, דעמאלטס איז עס מקבל טומאה, אבער וואס איז טאמער דער בעל הבית האט געטראכט, איך גיי עס נישט באארבעטן, איך גיי עס נוצן אזוי ווי שטייט און גייט, איך גיי נוצן די לעדער אלס טישטוך. איז ברגע וואס ער האט דאס געטראכט איז עס געווארן א כלי, איז טאקע די מחשבה אליין איז גורם אז זאל קענען מקבל זיין טומאה, אבער ושל עבדן, איינער וואס איז מעבד עורות, דאס איז זיין פרנסה, ער פארקויפט לעדער, איז דא אין מחשבה מטמאתן, זיין מחשבה איז גארנישט ווייל אפילו אויב ער טראכט אז ער גייט גארנישט טון מיט דעם, קען זיין מארגן וועט ער עס פארקויפן יענער וועט יא עפעס טון מיט דעם, און ממילא זיין מחשבה מיינט גארנישט. זאגט די משנה ווייטער, של גזלן, אין מחשבה מטמאתן, ושל גנב, מחשבה מטמאתן. פשט זאגט די תנא קמא, אז טאמער א גזלן, גזלן איז איינער וואס גזל'ט בריש גליא, ער שעמט זיך נישט פון קיינעם, איז טאמער איינער האט געגזל'ט עפעס פון יענעם, יענער האט געזען ווער דאס איז, איז דא עט זיין מחשבה גארנישט העלפן, די גזלן'ס מחשבה וועט גארנישט העלפן פארוואס? ווייל היות וואס די בעלעבאס האט געזען ווער דאס איז, איז אוודאי האט ער זיך נישט מייאש געווען, ווייל ער ווייסט ער קען אים רופן אין דין תורה אריין, איז דערפאר. האט עס די גזלן נישט קונה געווען איז זיין מחשבה העלפט גארנישט, אבער א גנב וואס די בעל הבית ווייסט נישט ווער דאס איז, איז דא האט זיך די בעל הבית זיכער גראד מייאש געווען איז פשט די גנב האט עס קונה געווען איז יעצט העלפט שוין די גנב'ס מחשבה דאס צו מטמא זיין אז ס'זאל קענען מקבל זיין טומאה, אזוי זאגט די תנא קמא, ר' שמעון אומר, חילוף הדברים פונקט פארקערט זאגט ר' שמעון של גזלן מחשבה מטמאתן, א גזלן איז א גברא אלים ער קומט אריין האט נישט מורא פון קיינעם, דא האט זיך די בעל הבית גראד מייאש געווען. איז ממילא האט עס די גזלן קונה געווען, און פאר דעם קען זיין מחשבה דאס מטמא זיין, אבער של גנב, ווען עס קומט צו א גנב, אין מחשבה מטמאתן, לפי שלא נתייאשו הבעלים, ווייל דער בעלעבאס איז זיך נישט מייאש פון א גנב, ווייל היות דער גנב האט מורא, איז ווייסט דער בעלעבאס קען זיין איך וועל אים טרעפן, און איך וועל אים קענען צופיקסן, איך וועל עפעס קענען צוריק נעמען פון אים, איז פאר דעם א גנב'ס מחשבה נישט מטמא ווייל דער גנב האט עס נישט קונה געווען, דא האט זיך דער בעלעבאס נישט מייאש געווען. זאגט יעצט די גמרא אמר עולא זאגט עולא, מחלוקת בסתם, די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' שמעון, איז ביי סתם א גנב סתם א גזלן וואס אונז ווייס מיר נישט צו די בעלעבאס האט זיך מייאש געווען צו נישט איז דארט איז תנא קמא האלט ביי גזלן האט זיך די בעלעבאס נישט מייאש געווען ביי גנב יא, ר' שמעון האלט פונקט פארקערט אבער זאגט עולא אבל בידוע טאמער מען ווייסט קלאר אז די בעל באס האט זיך מייאש געווען איז דברי הכל יאוש קונה און סיי ר' שמעון און סיי תנא קמא זענען ביידע מודה אז סיי א גנב און סיי א גזלן זענען דאס קונה ווייל אז מען ווייסט קלאר ווייסט מען קלאר רבה אמר רבה זאגט ניין רבה קריגט זיך אויף עולא און רבה זאגט א גרויסע חידוש זאגט רבה בידוע נמי מחלוקת אפילו אז איך ווייס קלאר אז די בעל באס האט זיך מייאש געווען איז נאך אלץ דא א מחלוקת צווישן תנא קמא און רב שמעון פארוואס? ווייל תנא קמא האלט אז אפילו דו מיינסט אז דו ווייסט אז די בעל באס האט זיך מייאש געווען פשט אפילו האסט קלאר געהערט אז די בעל באס זאגט אז ער האט זיך מייאש געווען פון דעסוועגן האלט תנא קמא אז היות וואס די בעל באס ווייסט ווער דאס איז ווייסט ווער די גזלן איז האט ער זיך נישט באמת מייאש געווען איז פארדעם אפילו ער זאגט ער האט זיך מייאש געווען מיינט עס גארנישט איז פארדעם די גזלן איז זיין מחשבה נישט קענען מטמא זיין און זעלבע זאך רב שמעון האלט אויך אז אפילו די בעל באס זאגט קלאר אז ער האט זיך מייאש געווען, אבער ווען סקומט צו א גנב האט ער זיך נישט באמת מייאש געווען, און פארדעם קען א גנב'ס מחשבה נישט מטמא זיין נאר א גזלן'ס מחשבה איז מטמא, אזוי זאגט רבה. זאגט די גמרא יעצט, אמר ליה אביי לרבה זאגט אביי צו רבה, פארוואס האלטסטו ווי דו האלטסט לא תיפלוג עליה דעולא, פארוואס קריגסטו דיך אויף עולא, דתנן במתניתין כוותיה, כ'האב א קלארע משנה וואס מ'זעט אין די משנה ווי עולא, וועלכע משנה? די משנה וואס מ'האט יעצט דא געזען, די מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' שמעון, וואס זאגט ר' שמעון?

אז ס'באלאנגט פארן גנב, זעהט מען לכאורה קלאר ווי עולא אז די גאנצע מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי שמעון איז נאר דארט וואו איך ווייס נישט, אבער ווען איך ווייס יא, איז פארטיג איז יעדער מודה אז די גנב און די גזלן האבן קונה געווען, אמר ליה, ענטפערט רבה ניין, אנן, לפי שאין יאוש לבעלים מתנינן לה, פשט איך בין נישט גורס אז רבי שמעון האט געזאגט אז דארט וואו א גנב האט גע'גנב'עט איז ער עס נישט קונה, לפי שלא נתייאשו הבעלים ווייל די באלעבאס האט זיך נישט מייאש געווען, ניין, קען זיין די באלעבאס זאגט קלאר האט זיך יא מייאש געווען, אבער לפי שאין יאוש לבעלים אזוי דארף מען גורס זיין, פשט אפילו די באלעבאס זאגט קלאר האט זיך מייאש געווען מיינט עס אויך גארנישט, פארוואס? ווייל מסתמא האט ער זיך נישט מייאש געווען פשט תוך תוכו אין זיין הארץ האט ער זיך נישט מייאש געווען ער האפט נאך צו טרעפן דעם גנב און אים צו רופן אין דין תורה, זאגט יעצט די גמרא, תנן, מיר האבן געזען ביי אונזער משנה נטלו מוכסין חמורו וכו', אז אין די רישא פון די משנה האט מען געזען אז טאמער א מוכס האט געגעבן פאר א איד א חמור, קען די איד דאס האלטן ווייל מסתמא האט זיך די בעלעבאס מייאש געווען. יעצט די משנה האט גערעדט סיי פון א מוכס און סיי פון ליסטים, איז א מוכס איז א גזלן, א מוכס נעמט בריש גליא, ליסטים, פשטות, איז א גנב, איז פשט די משנה האט געזאגט אז סיי ביי א גזלן און סיי ביי א גנב איז מסתמא האט זיך די בעלעבאס מייאש געווען, איז פרעגט די גמרא מני, ווי וועם שטימט דאס? אי רבנן, לויט די חכמים, קשיא גזלן, ווייל חכמים האבן דאך געזאגט אז ביי גזלין איז דאך ביי די באלעבאס נישט מייאש, ווייטער אי רב שמעון, לויט רב שמעון איז אויך שווער, קשיא גנב, ווייל רב שמעון האט געזאגט אז ביי גנב איז דאך די באלעבאס נישט מייאש, זאגט די גמרא בשלמא לעולא, לויט עולא קען מען נאך פארענטפערן, פארוואס? ווייל עולא זאגט דאך דאמר בידוע קנה, אז ווען מען ווייסט קלאר אז די באלעבאס האט זיך מייאש געווען דארט איז יעדער מודה סיי א גנב און סיי א גזלן זענען קונה, איז הכא נמי קען מען איינזעצן די משנה בידוע ודברי הכל, אז ס'רעדט זיך מ'ווייסט קלאר דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען, אבער אלא לרבה, לויט רבה דאמר בידוע נמי מחלוקת, הא מני לא רבנן ולא ר' שמעון, לויט רבה שטימט נישט אונזער משנה נישט מיט די חכמים, נישט מיט ר' שמעון, ענטפערט די גמרא, בליסטים מזוין ור' שמעון היא, פשט אונזער משנה שטימט יא, כשיטת רבי שמעון, נאר וואס, די משנה רעדט נישט פון א גנב, די משנה רעדט נאר פון א גזלן, איי ס'שטייט ליסטים, ליסטים מיינט מען נישט פשוטע ליסטים, מען רעדט ליסטים מזוין, באוואפענע ליסטים, וואס זיי זענען גזלנים, איז ביי דעם, זאגט די משנה גזלנים, מסתמא האט זיך דער בעלעבאס מייאש געווען וואס דאס איז כשיטת רבי שמעון, אי הכי אויב אזוי היינו גזלן, פשט טאמער ליסטים מיינט מען ליסטים מזוין, קומט אויס אז ליסטים מיט מוכסין ביידע זענען גזלנים, איז די משנה חזר'ט איבער די זעלבע זאך? זאגט די גמרא יא, תרי גווני גזלן, די משנה זאגט צוויי אופנים פון א גזלן, אבער ביי א גנב וואלט אוודאי נישט געווען אזוי, ביי א גנב וואלט מען אוודאי געזאגט אז מסתמא האט זיך די בעל הבית נישט מייאש געווען, תא שמע, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הגנב והגזלן והאנס, אנס דאס איז א חמסן, הקדישן הקדש, פשט טאמער איינער האט געגנבעט אדער געגזלט און שפעטער האט ער מקדיש געווען איז די הקדש חל, תרומתן תרומה, טאמער מ'האט מפריש געווען תרומה איז די תרומה חל, און מעשרותן מעשר, און טאמער מ'איז מפריש מעשר איז די מעשר חל. יעצט, אז מ'זעהט דא אז די ברייתא זאגט אז סיי א גנב און סיי א גזלן קענען מקדיש זיין און קענען מפריש זיין תרומה איז פשט אז ס'איז זייערס. וואס פשט אז ס'איז זייערס? מוז זיין אז די בעל הבית האט זיך מייאש געווען. אבער, מני, ווי וועם שטימט די ברייתא? אי רבנן, קשיא גזלן. לויט די חכמים, איז ביי גזלן איז דאך נישט פשוט די בעל הבית האט זיך מייאש געווען. אי ר' שמעון, קשיא גנב. לויט ר' שמעון, איז ביי גנב נישט פשוט אז די בעל הבית האט זיך מייאש געווען. זאגט די גמרא ווייטער, בשלמא לעולא דאמר בידוע קנה, הכא נמי בידוע ודברי הכל, לויט, לויט עולא קען מען זייער גוט פארענטפערן אז דא רעדט זיך מען ווייסט קלאר אז דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען ווען מען ווייסט קלאר איז טאקע נישטא קיין מחלוקת, אבער אלא לרבה דאמר בידוע נמי מחלוקת, לויט רבה וואס רבה האלט אפילו ווען מען ווייסט קלאר אז דער בעל הבית האט זיך מייאש געווען איז נאכאלץ דא א מחלוקת, איז הא מני, לא רבנן ולא ר' שמעון, איז שטימט נישט די ברייתא נישט מיט די חכמים און נישט מיט ר' שמעון, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, הכא נמי, בליסטים מזוין דאס וואס שטייט דא הגנב והגזלן גנב מיינט מען נישט א גנב, גנב מיינט מען ליסטים מזוין וואס דאס איז אויך א גזלן, ור' שמעון היא, שטימט עס מיט ר' שמעון, ווייל א גזלן, דארט האלט טאקע ר' שמעון אז מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא פון פריערט אי הכי היינו גזלן, איז פשט גנב און גזלן איז ביידע די זעלבע זאך, זאגט טאקע די גמרא תרי גווני גזלן, אז די ברייתא וויל זאגן צוויי סארט גזלנים, אבער אין הכי נמי די ברייתא רעדט דא נאר פון גזלנים, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא אז הא מתניתא רבי, אז די ברייתא גייט כשיטת רבי, וואס ווי מען וועט שוין זעהן, רבי קריגט זיך סיי אויף די חכמים, סיי אויף ר' שמעון, און רבי האלט אז סיי ביי גנב, און סיי ביי גזלן, מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, ווי זעהן מיר אזא רבי דתניא מען לערנט א ברייתא רבי אומר אומר אני, גנב כגזלן, רבי האלט אז א גנב און א גזלן האבן ביידע די זעלבע דין. יעצט, די ווערטער מיינט נאך גארנישט. די ווערטער גנב כגזלן קען מיינען סיי אז סיי א גנב און סיי א גזלן מסתמא האט זיך די בעל הבית נישט מייאש געווען, און ס'קען אויך מיינען גנב כגזלן אז סיי א גנב סיי א גזלן האט זיך די בעל הבית יא מייאש געווען. זאגט אבער די גמרא אז אונז ווייס מיר די אמת, אונז ווייס מיר וואס רבי האט דא געמיינט וקיימא לן, אונז ווייס מיר אז רבי האט געמיינט כגזלן ר' שמעון, פשט רבי האלט אז א גנב האט די זעלבע דין ווי א גזלן לויט ר' שמעון, אזוי ווי ר' שמעון האלט אז ביי א גזלן האט זיך מסתמא די בעל הבית מייאש געווען, האלט רבי די זעלבע זאך איז ביי א גנב. יעצט ווי זעהן מיר אז דאס איז די כוונה פון רבי? זאגט די גמרא גופא רבי אומר אומר אני גנב כגזלן איז איבעיא להו, פרעגט די גמרא אן איבעיא, כגזלן דרבנן קאמר ולא קני, או דילמא כגזלן דר' שמעון קאמר וקני, פשט וואס מיינט רבי גנב כגזלן מ'קען זאגן אז ער מיינט אז א גנב איז אזוי ווי א גזלן דרבנן, אז אזוי ווי א גזלן לויט דרבנן, זאגט מען אז מסתם האט זיך נישט מייאש געווען, די זעלבע זאך ביי א גנב אז מסתם האט זיך נישט מייאש געווען, אדער קען מען זאגן פארקערט אז גנב כגזלן דר' שמעון, פשט אזוי ווי ר' שמעון האלט ביי א גזלן איז מסתם האט זיך יא מייאש געווען איז די זעלבע זאך ביי א גנב איז מסתם האט זיך יא מייאש געווען, איז די גמרא פרובירט פושט זיין דעם ספק תא שמע פון אונזער משנה, מ'האט געזען ביי אונזער משנה נטלו מוכסין חמורו וכו' אז די משנה האט געזאגט אז מסתם האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, מני איז ווי וועם גייט אונזער משנה ווייל ווייטער די גמרא פארשטייט אז מוכסין זענען גזלנים, און ליסטים זענען גנבים, איז פשט די משנה זאגט אז סיי גנבים סיי גזלנים, איז ביי ביידע אופנים זאגט מען מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, איז ווי וועם גייט עס אי רבנן, קשיא גזלן, לויט די חכמים, דאך ביי גזלן נישט אזוי, אי רבי שמעון, קשיא גנב, זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא רבי כגזלן דרבי שמעון קאמר וקני, הא מני רבי היא משום הכי קני, פשט גאנץ גוט, אז ווען רבי האט געזאגט גנב כגזלן מיינט ער גנב כגזלן דרבי שמעון, אז רבי האלט אז סיי א גנב און סיי א גזלן, איז ביי ביידע איז מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, קען מען איינזעצן די משנה כשיטת רבי. און טאקע די משנה זאגט אז סיי ביי א גנב סיי ביי א גזלן איז מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, אבער אלא אי אמרת כגזלן דרבנן קאמר אז ווען רבי זאגט גנב כגזלן מיינט ער אז ביידע האבן זיך נישט מייאש געווען, ולא קני, איז אויב אזוי הא מני ווי וועם שטימט אונזער משנה, לא רבי ולא רבי שמעון ולא רבנן ווי קיינעם נישט, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, די זעלבע תירוץ פון פריערט,

אי ר' שמעון, קשיא גנב, אי אמרת בשלמא גנב כגזלן דר' שמעון קאמר, משום הכי קנה, אלא אי אמרת גנב כגזלן דרבנן, הא מני. פשט ווייטער, גאנץ גוט טאמער רבי האלט אז גנב כגזלן דהיינו אז ביי ביידע איז מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, קען מען איינזעצן די ברייתא כשיטת רבי. אבער טאמער רבי האלט גנב כגזלן אז ביי ביידע איז מסתמא האט זיך די בעל הבית נישט מייאש געווען, איז ווי וועם שטימט די ברייתא? ענטפערט ווייטער די גמרא ס'נישט קיין ראיה, די זעלבע תירוץ פון פריערט, אז דאס וואס שטייט דא גנב מיינט נישט גנב, נאר בליסטים מזוין, ור' שמעון היא, אי הכי היינו גזלן? תרי גווני גזלן. און ממילא זאגט טאקע די גמרא, פון וואו ווייסט מען אז ווען רבי האט געזאגט גנב כגזלן האט ער געמיינט כגזלן דרבי שמעון, אז ביי ביידע איז מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, אמר ליה רב אשי לרבה, תא שמע איך וועל דיר א ראיה ברענגען, דמתני רבי לרבי שמעון בריה האט מען שוין אויך געזען די ברייתא אז רבי האט געזאגט פאר זיין זון רבי שמעון אויף די משנה אין דף קי"א, וואס דארט אין די משנה איז מבואר אז א גזלן וואס איז געשטארבן און ער האט מוריש געווען פאר די קינדער די גזילה, זאגט דארט די משנה די קינדער דארפן עס נישט באצאלן, פארוואס? ווייל זיי האבן עס קונה געווען מיט ייאוש און שינוי רשות, אבער די משנה האט געזאגט אז טאמער ס'איז דא אחריות נכסים דארט דארפן זיי יא באצאלן, און רבי האט געזאגט וואס מיינט אחריות נכסים לא דבר שיש בו אחריות ממש, אלא אפילו פרה וחורש בה חמור מחמר אחריו חייבים להחזיר מפני כבוד אביהן, פשט א זאך וואס איז קענטיג אז ס'איז געגזל'ט דארט דארף מען עס צוריק געבן אלס כבוד אביהן, קען מען מדייק זיין פון דעם טעמא מפני כבוד אביהן הא לאו כבוד אביהן לא, איז משמע אז אלס כבוד אביהן דארף מען עס צוריק געבן אבער טאמער ס'וואלט נישט געווען קיין כבוד אביהן וואלט מען עס נישט געדארפט צוריק געבן פארוואס? ווייל מ'האט עס קונה געווען בייאוש ושינוי רשות. איי ווער זאגט די בעל הבית האט זיך מייאש געווען? איז א ראיה שמע מינה, רבי גזלן דרבי שמעון קאמר איז א ראיה אז רבי האלט אז ביי גזלן איז מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען, און אז רבי זאגט גנב כגזלן איז פשט רבי האלט אז ביי ביידע איז מסתמא האט זיך די בעל הבית מייאש געווען שמע מינה איז טאקע א גוטע ראיה פון דא. יעצט אזוי, איידער מ'גייט דא ווייטער, וועלן מיר נאר אויסשמועסן איין נקודה, פריערט האט מען געזען אז רב אשי האט מחלק געווען צווישן א גנב א גוי און א גנב א איד, ער האט געזאגט אז ביי א גוי איז מען זיך נישט מייאש ביי א איד איז מען זיך יא מייאש, יעצט כלפי מה דברים אמורים ווי קומט עס דא אריין ביי אונזער סוגיא, איז פשט איז אזוי, אזוי ווי אונז שמועסן מיר דאך דא, ס'איז דא דריי שיטות, ס'איז דא די שיטה פון ר' שמעון וואס ר' שמעון האלט ביי א גזלן איז מען זיך מייאש ביי א גנב נישט, ס'איז דא די שיטה פון די חכמים וואס זאגן פארקערט ביי א גנב איז מען זיך מייאש ביי א גזלן נישט, ס'איז דא די שיטה פון רבי וואס רבי האלט ביי ביידע איז מען זיך מייאש, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז רב אשי האלט כשיטת חכמים אז ביי א גנב איז מען זיך מייאש, ביי א גזלן נישט, נאר וואס זאגט רב אשי, ווייסט ביי וועלכע סארט גנב א מענטש איז זיך מייאש? נאר ביי א גנב א איד, אבער ביי א גנב א גוי איז מען זיך אויך נישט מייאש ווייל מען ווייסט מען קען גיין מיט אים אין ערכאות און בית משפט און ארויסשלעפן פון אים די גניבה. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, האט מען געזען די משנה וכן נחיל של דבורים, אז ביי נחיל של דבורים איז אויך אזוי טאמער די בעל הבית האט זיך מייאש געווען איז מען דאס קונה, פרעגט די גמרא מאי וכן, וואס די חידוש די משנה האט שוין געזאגט אז טאמער איינער איז א מציל מן הנהר אדער מן הגייס מן הליסטים טאמער די בעל הבית האט זיך מייאש געווען איז מען דאס קונה ענטפערט די גמרא די חידוש איז הכי קאמר אז אפילו נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא די גאנצע קנין אויף דבורים אויף בינען איז א דרבנן'דיגע קנין ווייל בעצם א בין איז הפקר וואס טייטש א מענטש זאגט די בין איז זיינס וויאזוי איז דאס דיינס נאר וואס דען חזל האבן געזאגט מפני דרכי שלום אז א מענטש קען קונה זיין בינען פייגלעך טאמער עס ליגט ביי אים אין כוורת, טאמער ס'ליגט ביי אים אין א שובך, באלאנגט עס פאר אים, און ממילא היות וואס די גאנצע קנין אויף בינען איז נאר א דרבנן'דיגע קנין, איז סלקא דעתך אמינא וואלט איך געמיינט אז האי כיוון דרבנן בעלמא דקני ליה, אז אפילו סתמא נמי מייאש, איז אפשר דא זאגט מען אז אפילו בסתם האט זיך די בעל הבית מייאש געווען ווייל סך הכל א דרבנן'דיגע קנין, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון אונזער משנה אז ניין, אז אם נתייאשו הבעלים אין, אם לא לא. אז מען דארף וויסן קלאר טאמער די בעל הבית האט זיך מייאש געווען דעמאלטס איז די מענטש האט געטראפן דאס קונה אנישט נישט. זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' יוחנן בן ברוקה האבן געזען אין די משנה נאמנת אישה וקטן וכו' אז א אישה אדער א קטן זענען באגלייבט צו זאגן אז די בינען קומען פון יענע און יענע מענטש פרעגט די גמרא אישה וקטן בני עדות נינהו פארוואס קען מען גלייבן א אישה א קטן ענטפערט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל הכא במאי עסקינן כגון שהיו בעלים מרדפין אחריהן ואישה וקטן מסיח לפי תומם ואומרים מכאן יצא נחיל זה פשט אוואדע מען פארלאזט זיך נישט אויף א אישה וקטן מתורת עדות נאר וואס דא דא א רגליים לדבר מען האט געזען א מענטש לויפט נאך בינען און ער שרייט ס'מיינס ס'מיינס ס'מיינס און שטייען א אישה און א קטן נישט זיי זאגן עדות זיי זענען מסיח לפי תומם זיי שמועסן סתם אונז האמיר געזען די בינען ארויסקומען פון יענע פעלד איז דא האבן זיי א נאמנות צוזאמען מיטן רגליים לדבר אז ס'באלאנגט טאקע פאר דעם איד. זאגט די גמרא יעצט, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, אין מסיח לפי תומו כשר, אלא לעדות אישה בלבד. פשט, ווי זאגט מען מסיח לפי תומו הייסט א גוטע עדות ביי אישה ביי קטן, דאס איז נאר לעדות אישה, פשט, דארט ווי מ'ווייסט נישט צי א פרוי מעג חתונה האבן צו נישט, צי איר מאן איז געשטארבן צו נישט, איז דארט קען מען זיך פארלאזן אויף א פרוי און אויף א קטן. איז פרעגט די גמרא, דא זעט מען דאך נישט אזוי, אמר רא, אמר ליה רבינא לרב אשי, ולא, והרי נחיל של דבורים, מסיח לפי תומו הוא, מ'האט דאך יעצט געשמועסט אז ביי נחיל של דבורים, קען מען אויך גלייבן א אישה אדער א קטן? זאגט די גמרא שאני נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא, ס'א דרבנן'דיגע קנין, רב אשי האט גערעדט פון א דאורייתא'דיגע זאך ביי דאורייתא'ס, די איינציגסטע פלאץ וואס מ'גלייבט א אישה אדער א קטן איז לגבי עדות אישה, עדות צו זאגן אז א מאן איז טויט און אז די פרוי מעג חתונה האבן, פרעגט די גמרא, ודאורייתא לא? ביי דאורייתא'ס געפינט מען נישט אזא זאך, והאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו עס איז געווען א מעשה א מענטש האט פארציילט ואומר זכורני כשאני תינוק ומורכבני על כתיפו של אבא כ'געדענק אלס קינד די טאטע האט מיר געטראגן אויפן אקסל והוציאוני מבית הספר האט מיך ארויסגענומען פון שולע, והפשיטוני את כתנתי האט מיך אויסגעטון והטבילוני האט מיך געטובלט לאכול בתרומה לערב כ'זאל קענען עסן תרומה. און ורבי חנינא מסיים בה הכי רבי חנינא האט אויך צוגעלייגט צו די מעשה אז דער מענטש האט אויך געזאגט אז וחברי בדילים ממני מיינע חברים פלעגן אויפפאסן מיר נישט צוצורירן כדי איך זאל נישט טמא ווערן והיו קורין אותי מ'פלעגט מיך רופן יוחנן אוכל חלות ווייל ער פלעג עסן חלה פשט ער האט געזאגט מסיח לפי תומו אז ער געדענקט אלס קינד האט ער זיך געפירט ווי א כהן והעלהו רבי לכהונה על פיו און רבי האט אים באגלייבט דעם מסיח לפי תומו, און ער האט טאקע אנגענומען אז דער איד איז א כהן, זעט מען אז אפילו ביי דאורייתא'ס העלפט אזא סארט עדות, אפילו עס איז נישט קיין געהעריגע עדות, ענטפערט די גמרא, בתרומה דרבנן, ווי רשי זאגט, רבי האט געלעבט נאכן חורבן, איז די תרומה סתם אזוי א דרבנן'דיגע תרומה איז ווייטער, ביי די רבנן'ס קען מען גלייבן, ביי דאורייתא'ס, די איינציגסטע פלאץ ווי מען געפינט אז ביי דאורייתא'ס גלייבט מען א מסיח לפי תומו, איז ביי עדות אשה, פרעגט אבער די גמרא ואכתי דאורייתא לא? ביי דאורייתא'ס געפינט מען נישט אזא זאך, והא כי אתא רב דימי, אמר רב חנא מקרטיגנא ואמרי לה רב אחא מקרטיגנא משתעי האט פארציילט מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי ואמרי לה מעשה בא לפני רבי בתינוק אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר ס'איז געווען א קינד ס'האט פארציילט אני ואמי נשבינו לבין העובדי כוכבים מ'האט געפאנגען מיך און מיין מאמע ביי די גוים יצאתי לשאוב מים ווען איך בין געגאנגען שעפן וואסער דעתי על אמי האב איך אויפגעפאסט אויף מיין מאמע, כ'האב אלעמאל געטראכט ווי מיין מאמע, כ'האב איר אלעמאל געזען ללקט עיצים, ווען כ'בין געגאנגען קלויבן העלצער דעתי על אמי, כ'האב נישט מסיח דעת געווען פון מיין מאמע'ן און דער קינד האט פארציילט מסיח לפי תומו אז קיינער האט נישט געוואוינט מיט זיין מאמע'ן, והשיאה רבי על פיו לכהונה, און רבי האט עס טאקע אנגענומען און חתונה געמאכט די פרוי צו א כהן, ווייל סתם אזוי א שבויה, א פרוי וואס מען האט געפאנגען דארף מען חושש זיין אפשר האט א גוי געוואוינט מיט איר טאר זי נישט חתונה מיט א כהן, דא האט מען אנגענומען דעם עדות פון דעם קטן, און זעט מען אויך ביי אנדערע דאורייתא'ס אז מען גלייבט א קטן אז מען גלייבט א מסיח לפי תומו. ענטפערט די גמרא בשבויה הקילו אז יא ווען סקומט צו א שבויה די גאנצע חשש איז א ווייטע חשש איז דארט האבן חזל מיקל געווען אבער ביי אנדערע פלעצער געפינט מען טאקע נישט אזא זאך זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די משנה אבל לא יקוץ את סוכו פשט אז טאמער איינעמס בינען איז אנטלאפן אריין צו יענעם אין פעלד איז מעג מען אוועק נעמען די בינען פון דארט אבער מען טאר נישט אפרייסן יענעמס צווייגל צוזאמען מיט אלע בינען און עס ארויסטראגן פון דארט, און מען האט געזען רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה האט זיך געקריגט און ער האט געזאגט מען מעג יא אפשניידן יענעמ'ס צווייגל נאר וואס מען דארף באצאלן אויפן צווייגל, ברענגט די גמרא, תניא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תנאי בית דין הוא, ס'דא א תנאי בית דין א תקנת חכמים, אז שיהא יורד לתוך שדה של חברו וקוצץ סוכו של חברו להציל את נחילו, אז א מענטש מעג גיין צו יענעם אין פעלד אפשניידן א צווייגל וואס דארט ליגן זיינע בינען, כדי צו ראטעווען זיינע בינען, ונוטל דמי סוכו מתוך נחילו של חברו, שפעטער דארף ער באצאלן אויף דעם צווייגל, פון וואו וועט ער צאלן? טאקע פון די בינען, האט דאך יעצט געלט האט דאך יעצט בינען קען ער באצאלן, און די זעלבע זאך ותנאי בית דין איז אויך א תנאי בית דין אז טאמער צוויי מענטשן גייען צוזאמען איינער האט א פאס וויין איינער האט א פאס האניג, האניג איז טייערער פון וויין, און די פאס פון די האניג האט זיך צושפאלטן, איז שיהא שופך יינו ומציל את דובשנו של חברו,

ויצא לו שם גניבה בעיר, פשט משה איז ארויס א קול אין שטאט אז מ'האט אים באגנב'עט זיינע כלים זיינע ספרים, יעצט גייט ער אין די מארק און ער זעהט זיין כלים זיין ספרים זענען דארט, איינער שטייט און ער פארקויפט עס, שרייט משה געוואלד געשריגן ס'איז מיינס איך האב זיך נישט מייאש געווען געב עס צוריק, זאגט די מענטש וואס האט עס איך דארף דיר עס נישט צוריק געבן איך האב עס נישט געגנב'עט פון דיר איך האב עס געקויפט פון איינער קען זיין יענער האט עס געגנב'עט פון דיר וואס ווילסטו פון מיר איז די דין איז מ'גלייבט ביידע מען גלייבט משה, ווייל נארמאל וואלט מען אים נישט געגלייבט, א מענטש קען נישט סתם שרייען אויף זיינע חפצים אז מען האט עס בא'גנב'עט, אבער דא היות עס איז ארויס א קול גלייבט מען אים, און די זעלבע זאך מען גלייבט אויך די מענטש וואס פארקויפט עס, איז פאר דעם ישבע לו לוקח כמה נתן ויטול, פאר דעם איז די דין אז די מענטש וואס האט יעצט די כלים און די ספרים דארף שווערן אז ער האט עס געקויפט און ער האט געצאלט כך וכך, לאמיר זאגן ער זאגט ער האט געצאלט הונדערט דאלער אויף דעם, און משה ער דארף אים באצאלן הונדערט דאלער נאר נאכדעם וועט ער קענען צוריק נעמען זיינע כלים זיינע ספרים, יעצט איי פארוואס? פארוואס דארף ער צאלן? איז ווי מיר זעהן אין די גמרא, ס'א תקנת השוק, ווייל טאמער מ'עט נישט מאכן אזא תקנה, וועט קיינער גארנישט קויפן, יעדע מאל איינער קויפט עפעס דארף ער מורא האבן אז אפשר איז דאס גע'גנב'עטע סחורה און שפעטער די בעל הבית וועט עס קומען צונעמען, איז פאר דעם האט מען געמאכט א תקנת השוק, אז משה דארף באצאלן אויף דעם, ער קען עס צונעמען, אבער ער דארף באצאלן אויף דעם, ואם לאו, אבער זאגט די משנה וואס איז טאמער ס'איז נישט ארויס א קול אז די ספרים זענען גע'גנב'עט, איז לאו כל הימנו, איז ער נישט באגלייבט, שאני אומר ווייל איך זאג, אז מכרן לאחר ולקחן זה הימנו, פשט טאמער עס איז נישט ארויס א שמועה אז די ספרים זענען גע'גנב'עט, איז גלייב איך נישט דעם משה, ווייל קען זיין משה האט עס פארקויפט פאר איינעם און יענער האט עס פארקויפט פאר דעם, פשט ס'קיינמאל נישט געווען דא קיין גניבה נאר נאך ס'איז ארויס א קול, דעמאלטס גלייב איך דעם משה, און דעמאלטס איז דער דין טאקע אז משה קען עס צונעמען און ער דארף באצאלן. זאגט די הייליגע גמרא, וכי יצא לו שם גניבה בעיר מאי הוה, וואס איז אז ס'איז ארויס א שמועה אז ס'איז גע'גנב'עט ליחוש דילמא זבנינהו והוא ניהו קא מפיק שמא, פשט קען זיין דער משה איז יענץ חברה מאן, ער האט פארקויפט זיין ספרים, א טאג שפעטער האט ער חרטה געהאט, האט ער מחליט געווען ווייסט וואס, כ'עב ארויסלאזן א וויי געשריי אין שטאט אז ס'איז גע'גנב'עט, און שפעטער וועל איך זאגן אז ס'איז דא א קול, און ממילא קען איך עס צוריק בעטן. איז פארוואס גלייבט מען אים? ענטפערט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב, כגון שבאו בני אדם בתוך ביתו, ועמד והפגין בלילה ואמר, נגנבו כליי. פשט דא רעדט זיך אז דער משה האט געהאט געסט, און די גאנצע שטאט האט מיטגעהאלטן אז ער האט געסט, און שפעטער, אינמיטן פון די נאכט, זענען די געסט ארויס, און משה שטייט אין גאס און שרייט, די געסט האבן מיר בא'גנב'עט מיינע כלים, מיינע ספרים! איז פארדעם איז ער באגלייבט, ווייל ס'איז דא דא רגליים לדבר. פרעגט איבער די גמרא פארוואס, כל שכן, עילא מצא, פארקערט גאר! אה, נאך א בעסערע תירוץ פאר משה, משה העט איינלאדענען געסט, און ווען זיי זאלן ארויסגיין העט ער שרייען, אוי וויי, מ'האט מיר בא'גנב'עט! ווייטער, פארוואס גלייבט מען אים אז ס'איז טאקע געווען דא א גניבה? זאגט די גמרא, רב כהנא מסיים בה משמי' דרב, פשט רב כהנא זאגט דא אז רב האט נאכנישט געענדיגט זיין תירוץ ס'איז נישט סתם אז ס'איז געווען דא געסט נאר כגון שהיתה מחתרת חתורה בתוך ביתו ס'איז געווען אויסגעגראבן דא פון זיין הויז אזא מחתרת ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו ואנבורקראות של כלים על כתפיהם והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני פשט די גאנצע שטאט האט מיטגעהאלטן אז די געסט פון משה זענען ארויס אינמיטן די נאכט מיט זעקלעך פון כלים אויף זייער אקסלען און משה שרייט אז דאס איז מיינע כלים וואס מ'האט מיר באגנב'עט און יעדער האט געזען דא טאקע אז ס'איז געווען א גניבה. איז פאר דעם איז משה באגלייבט. פרעגט איבער די גמרא, ודילמא כלים הוה ספרים לא הוה, פיין, מען האט אים באגנבעט כלים, ווער זאגט אז דא איז אויך געלעגן ספרים? ענטפערט די גמרא, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, כגון דקאמרי נמי ספרים, פשט די מענטשן וואס האבן געזען האבן אויך געזען אז די גנבים די געסט טראגן ספרים, איז פשט ס'איז דא דא א רגליים לדבר אז מען האט אים טאקע באגנבעט זיינע ספרים. איי פרעגט די גמרא וליחוש דילמא זוטרי וקא טעין רברבי, קען זיין אז די גנבים האבן אים באגנבעט קליינע ספרים און דא קומט ער שרייען אז דער גרויסער ספר איז זיינס ווער זאגט דער ספר האט מען באגנבעט, ענטפערט די גמרא אמר רבי יוסי בר חנינא דקאמרי ספר פלוני ופלוני פשט די מענטשן וואס האבן צוגעזעהן האבן געזעהן אז מען האט באגנבעט דער ספר מען האט געזעהן אז די גנבים גייען ארויס מיט א ש"ס אין די הענט, איי פרעגט די גמרא ודילמא הוו עתיקי וקא טעין חדתי, יא קען זיין מ'האט אים באגנב'עט אן אלטן ש"ס און דא קומט ער מאנען א נייע ש"ס, זאגט די גמרא, אמר רבי אבהו כגון דאמרי הללו כליו של פלוני הללו ספריו של פלוני, פשט דא רעדט זיך טאקע אז דער משה גייט אין מארק און ער זעהט ספרים דארט און ס'דא דא מענטשן וואס זאגן אונז האמיר געזעהן די גנבים ארויסגיין מיט די ספרים! זיי טייטלען אן אויף די ספרים, איז דא איז אוודאי די ספרים זענען בא'גנב'עט געווארן, דא גלייבט מען טאקע משה, אבער ווי מען האט געשמועסט דא א תקנת השוק, משה דארף באצאלן טאמער וויל עס צוריק נעמען. פרעגט אבער די גמרא, ומי אמר רב הכי, צו דען האט רב געזאגט אזוי אז טאמער מען האט מכיר געווען די כלים קען עס משה צוריק בעטן ער דארף סך הכל באצאלן אויף דעם? והאמר רב, רב אליין האט געזאגט אז בא במחתרת ונטל כלים ויצא, פטור, מאי טעמא בדמי קננהו, פשט רב אליין האלט אז טאמער ס'קומט א גנב במחתרת, ער קומט ער ברעכט זיך אריין ביי איינעם אינדערהיים און גנב'ט זאכן, זאגט רב ער דארף נישט צוריק צאלן אויף די גניבה פארוואס? ווייל קם ליה בדרבה מיניה, ווי קומט דא אריין קם ליה בדרבה מיניה? איז פשט איז ווייל די דין איז אז א מענטש וואס ברעכט זיך אריין צו יענעם אינדערהיים איז טאמער איינער טרעפט אים דארט מעג ער אים הרג'נען, און פארוואס? ווייל דער וואס האט זיך אריינגעבראכן איז אוודאי טאמער מ'עט אים פאקן עט ער הרג'נען די בעלהבית ס'איז א בא להרגך השכם להרגו מעג מען אים הרג'נען איז אויב מ'מעג אים הרג'נען איז פשט ער איז חייב מיתה מ'לערנט ארויס פון פסוק און אויב ער איז חייב מיתה איז קם ליה בדרבה מיניה דארף ער נישט צאלן אויף די גניבה איז אויך דא ביי די מעשה טאמער ס'איז אמת אז מ'האט בא'גנב'עט דעם משה במחתרת איז פשט ס'איז געווען דא א קם ליה איז סתם אזוי דארף מען אים נישט צוריק באצאלן, און וואס איז זיין טענה אז ער וויל דא צוריק האבן זיינע ספרים, ענטפערט די גמרא, הני מילי דקננהו בבא במחתרת דמעיקרא מסר נפשיה לקטלא, אבל הני כיוון דלא מסרו נפשייהו לקטלא לא. פשט דער דין וואס רב האט געזאגט פון קם ליה בדרבה מיניה, דאס איז ווען איינער ברעכט זיך אריין ביי יענעם אין שטוב, איז דא האט זיך אריינגעבראכן איז. סיי ער איז גרייט צו הרגענען די באלעבאס סיי די באלעבאס איז גרייט אים צו הרגענען דא דא קם ליה בדרבה מיניה אבער ביי די מעשה דא פון אונזער משה רעדט זיך נישט אז די גנבים האבן זיך אריינגעבראכן נאר ווי מען האט געשמועסט זיי זענען אריינגעקומען אלס געסט און שפעטער האבן זיי זיך ארויסגעבראכן במחתרת מיט די ספרים מיט די כלים איז דא וואלט ער זיי קיינמאל נישט געטארט הרגענען זיי וואלטן אים אויך קיינמאל נישט געהארגעט איז פאר דעם דא נישטא קיין קם ליה איז דא אוואדע דארף מען אים באצאלן זיי בעצם וואלטן געדארפט צאלן פאר משה די גניבה זאגט יעצט די גמרא ווייטער אמר רבא זאגט רבא, לא שנו, די דין וואס מ'האט דא געזעהן אז ווי מ'האמיר געשמועסט אז מענטשן דארפן וויסן קלאר וועלכע ספרים מ'האט באגנבעט און טאמער מ'ווייסט נישט קלאר איז מען אלעמאל חושש אפשר זאגט משה ליגנט, זאגט רבא דאס איז נאר געזאגט געווארן אלא בעל הבית העשוי למכור כליו, א מענטש וואס ער פארקויפט זיינע זאכן, ער איז א מענטש וואס פארקויפט זיינע חפצים, איז דא דארף מען אלעמאל חושש זיין אז ווער זאגט מ'האט עס באגנבעט, קען זיין ער האט עס פארקויפט איז פארדעם דארף זיין עדים וואס האבן קלאר געזעהן אז מ'האט געגנבעט פון אים זאכן און מ'האט געגנבעט פון אים די ספרים, דארט זאגט מען די אלע תנאים, אבל אבער זאגט רבא, בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, איינער וואס ער פארקויפט נישט זיינע זאכן סתם, איז לא צריך לאהדורי עליה כולי האי דא פעלט נישט אויס די אלע פרטים, פשט מען דארף נישט וויסן פונקט וואס איז געווען די גניבה ווען איז געווען די גניבה, כל עוד וואס מען ווייסט אז ביי יענעם אין שטוב איז געווען א גניבה, איז קען מען אים געטרויען אז מען האט אים טאקע בא'גנב'עט די ספרים. איי פרעגט די גמרא ווער זאגט, ודילמא איצטריך ליה זוזי וזבן, קען זיין אז טאקע נארמאל פארקויפט ער נישט זיינע זאכן אבער יעצט איז אים געווען נויטיג אפאר דאלער האט ער פארקויפט, אמר רב אשי זאגט רב אשי, הרי יצא לו שם גניבה בעיר, פיין, למעשה אבער איז ארויס א שמועה אז מען האט אים בא'גנב'עט, איז דארף מען נישט חושש זיין אז פונקט יעצט האט זיך געמאכט אויך אז די איין מאל אין זיין לעבן וואס ער האט זיך פארקויפט, וואס ער האט פארקויפט חפצים איז פונקט אויך געווען די זעלבע תקופה וואס מען האט אים בא'גנב'עט, נאר אוודאי איז קען מען תולה זיין אז די גנבים האבן גע'גנב'עט טאקע די ספרים, און דא פעלט נישט אויס די אלע עדות'ן וואס האבן קלאר געזען וועלכע ספרים מען האט בא'גנב'עט, נאר דא זאגט מען אז אוודאי איז עס די ספרים, און אוודאי קען ער צוריק בעטן די ספרים פון די מענטש וואס פארקויפט עס.